שיחת ב' מרחשוון תשמ"ג. ווי דערמאנט מערערע מאל איז א חייכעס אין אנהויב פון חשוון קומענדיג פון תשרי, קען זיך דאס זיין אין פארשידענע טעג פון דער וואך, אויך אין פארשידענע סדרות פון דער תורה. וואס דערפאר בשעת מען באשטימט עס אויף א באשטימטן טאג אין א פרשה פון דער תורה, איז דאס גופא גיט אן אפלערנונג און כח וואס מען דארף ארויסלערנען און ארויסנעמען פון דעם טאג און פון דער סדרה און פון דער פרשה. וואס דער כינוס איז דאך באשטימט און קומט פאר אין דעם דריטן טאג פון פרשת נח, וואס מען קען דאך זייער אסאך אפלערנען פון פרשת נח, א לאנגע סדרה מיט אסאך פסוקים מיט אסאך עניינים, וועט מען זיך אפשטעלן אויף איין נקודה. וואס דאס איז דער נאמען פון דער גאנצער סדרה, וואס זי ווערט אנגערופן אין דעם נאמען מיטן נאמען נח, וואס נח איז ווערט זיך דערציילט אין חומש, וואס איז געווען זיין ערך, זיין זיין לעבן, זיין סדר החיים, וואס אין אלגעמיין אין צוזאמענהאנג מיט דעם עיקר וואס וואס מען דארף מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, איז נח געווען אן איין און איינציגער בדורותיו וואס איז געווען א נח איש צדיק, וואס דער דור איז געווען געווען נאך צדיקים, אבער זיי האבן זיך געפעלט ווי מתושלח נאך איידער דער מבול האט זיך אנגעהויבן, וואס ביז דעמאלט האט נח געווארט אפשר וועט מען טון תשובה, און נח האט זיך ניט גערעכנט וואס איז געווען בדורותיו אז ס'איז געווען אזא מין וועלט ארום אים, און האט זיך געפירט ווי דער אייבישטער האט געוואלט, מיט מעשים טובים, ובלשון הכתוב א נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, וואס אט דא גיט מען גלייך אן ענטפער מיט וואס מען קען אינגאנצן מנצח זיין די אלע טענות פון דעם יצר, אפילו ווען ער קומט צו א קליין קינד, זאגט אים דער קליין קינד, דער אינגעלע אדער דער מיידעלע, אז ער האט ערשטא געלערנט אין תורה אין תורת משה, וואס ער אדער זי האט דאס באקומען בירושה, אז ס'איז שוין געווען אמאל א צייט. וואס די וועלט איז געווען מיט אסאך אומות און מיט אסאך מענטשן, און אז דער יצר זאגט אים, ווי נעמט ער דאס אויף זיך אלס א קליין איינציג קינד אויף צו לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, און זאגן און פארבינדן דאס מיט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ווי ר'האט ערשטא געזאגט. בשעת ער דארף זיך שטעלן, ער איז א איין און איינציג קליין קינד, און ס'איז דא גאר א גרויסע וועלט מיט אסאך פעלקער און מיט אסאך מענטשן וואס פירן זיך אויף אנדערש, און בפרט נאך אז ווי דערמאנט פריער אין דער וועלט איז א קאלטקייט ווי א ווינטער קאלטקייט אין זאכן פארבונדן מיט אידישקייט און מיט גוטסקייט, און אויך א ניט קיין ליכטיגקייט אין זאכן וואס פארבונדן מיט תורה אור ענטפערט אים דער קליין קינד אז ער ווייס ניט וואס עס שטייט אין תורה בכלל, און אין פרשת נח בפרט, אז בשעת א איד שטעלט זיך אוועק אז ער וויל זיין א צדיק, אויספירן ווי דער אייבערשטער האט אים אנגעזאגט זאל ער זיך אזוי פירן, איז אט א דעמאלט אפילו ווען ער האט די גאנצע וועלט אנטנעמט וואס פירט זיך ניט אויף אזוי, איז ניט נאָר אַז דאָס שטערט אים ניט און ער פֿירט זיך אויף ווי דער אייבערשטער וויל, אָטאָ דעמאָלט איז ער מנצח און פֿירט זײַן לעבן ווי דער אייבערשטער וויל, און נאָך מערער, דורך דערויף איז ער מציל די גאַנצע וועלט אַז זי קאָן אויפֿגעבויט ווערן פון דאס ניי אן עולם חדש, ניט קוקנדיק וואס ס'איז געווען א מבול מיט די אלע סיפורים ווי דערציילט אין דער סדרה, און דער קינד איז מסיים אז אויב דאס האט געקאנט דורכפירן אן איין און איינציקער נח בדורותיו ווען דער גאנצער דור איז געווען אנטקעגן אים, איז בשעת ער האט זוכה געווען. און איז ער א מיטגליד און א טייל פון צבאות השם וואס נעמט אין זיך אריין הונדערטער און טויזענטער און צענדליגער טויזענטער פון נאך אידישע קינדער, אינגעלעך און מיידעלעך, וואס זיי זענען א טייל פון דעם גאנצן אידישן פאלק, וואס זיי זענען א טייל פון אלע דורות פון אידן זינט מתן תורה ביז איצטער. איז דאך א זיכערע זאך אז אויב נח האט געקאנט מנצח זיין און איינשטעלן א נייע וועלט, איז א זיכערע זאך אז יעדער וואס געהערט צו צבאות השם האט מיט זיך צוזאמען די אלע איבעריגע וואס געפינען זיך אין צבאות השם אין אלע לענדער, ווארום זיי אלע ווערן פאראיינציגט. האבנדיג דעם זעלבן קאמאנדער אין טשיף, וואס דאס איז דער זעלבער אייבישטער, האבן דעם זעלבן ארדער אוו די דעי, וואס דאס איז די תורה, און האבן די זעלבע אנווייזונגען ווי אזוי זיך אויפצופירן און וואס צו טון אויף אינגאנצן מבטל זיין דעם יצר, די זעלבע מצוות וואס זיי זענען חיינו ואורך ימינו, אויף טון און לעבן לויט די מצוות און מקיים זיין די מצוות אין טאג טעגליכן לעבן, און אין דערויף קומט נאך צו אז דאס איז ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, אז מען באגנוגנט זיך ניט דעם טוב וואס מען האט פאר זיך, נאר מען ציט אריין אויך א צווייטן קינד. אַ ייִנגעלע, אַ ייִנגעלע און אַ מיידעלע, אַ מיידעלע, אין אַן אופֿן אַז ס'װערט אַ הוכפּאַל ב אַ צװײענדיקע כּתבֿ, װאָס דאָס אײַלט נאָך צו נאָך מערער, אַז ס'זאָל גאָר אין גיכן מקוים װערן די גאולה האמיתית והשלימה, װאָס אַף דערױף זאָגט דער אײבערשטער, אַז פּונקט אַזױ װי ער האָט געשװאָרן צו נחן. אז ס'וועט מער נישט זיין קיינמאל קיין מבול אזוי שווערט ער צום אידישן פאלק און צו יעדער אידן, צו גאר קליינע קינדער אויכעט, אז ס'וועט מער נישט זיין קיין רוגז פון דעם אייבערשטן חס ושלום. און ס'וועט זיין דער ישמח הוי' במעשיו אין דער פולסטער מאס, וואס דאס וועט ברענגען די פולסטע גאולה, די גאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקינו, און אין אן אופן פון נאו.